מיר קומען ממש יעצט צו די סוף פון די פרק וואס ביז יעצט האט מען עס אסאך גערעדט, וואס האט מען גערעדט אסאך פון? נאך אפאר זאכן נאך א צוויי דריי טעג, וואס האט מען ביז יעצט גערעדט? מיר האבן גערעדט וויפיל מען דארף דאנקען די אייבערשטער, וויפיל מען דארף לויבן דעם באשעפער, ווי יעדע זאך וואס מען דארף טון זאל מען טראכטן אין וואס מען טוט, נישט סתם טון ווי א מאשין טוט עס, וועסט מיר באלד זאגן. יא, עס איז ווי מען דארף דאנקען די אייבערשטער, מען גערעדט ווי מען דארף דאנקען די אייבערשטער פאר די זון, פאר די אויגן, פאר די אלע מורא'דיגע זאכן וואס די אייבערשטער געבט אונז א גאנצן טאג.
דעטס איט, אונז קען נישט, אונז רעדט נישט אזוי, אבער. איך האב א מורא'דיגע קשיא פאר ענק, פאר די אייבישטער צו מאכן אז דו זאלסט זען איז עס שווער פאר אים צו מאכן? איז עס שווער פאר די אייבישטער זאל מאכן א זון? איז עס שווער צו מאכן פאר די אייבישטער מאכן לופט? סא פארוואס דארף איך אים זאגן שקויעך עס איז סאו איזי פאר אים? עס איז אזוי לייכט פאר די אייבישטער צו מאכן די אלע זאכן, פארוואס דארף איך אים זאגן שקויעך?

יא נשמה. יענקי די זאגסט נישט שקויעך פאר די אייבערשטער ווייל ער דארף האבען זיין שקויעך, די זאגסט נישט די אייבערשטער שקויעך אה ווייל טאמער נישט איז ער ברוגז מיט מיך און ער גייט מיך נישט געבען מער, ניין ניין ניין האסט אינגאנצען פאלש פארשטאנען, די זאגסט די אייבערשטער שקויעך ווייל איך וויל ווערען א בעסערע מענטש, איך. וויל ווערן א מושלם'דיגער מענטש, כ'וויל ווערן א גאנצער מענטש, ווי אזוי ווערט מען, איינע פון די מידות וואס א מענטש דארף ארבעטן אויף זיך, איז צו זאגן שקויעך, נישט קיין חילוק באקומסט א קליינע זאך, א גרויסע זאך, דארף מען זאגן שקויעך, סאו די אייבערשטער זאגט דיך, ר' איד איך גיב דיך א טשאנס, איך גיב דיך א טשאנס א גאנץ לעבן, ווי דו שטייסט און ווי דו גייסט, קענסטו זיין דאנקבאר, נישט אז די אייבערשטער דארף האבן דיין שקויעך, די אייבערשטער דארף נישט האבן דיין שקויעך, און דער אייבערשטער איז נישט געבינדן צו א מענטש, און ווען ער ווערט נישט אפסעט ווען א מענטש זאגט יא שכוח ווען א מענטש זאגט נישט שכוח, אבער עס איז אונזער ארבעט, אז אונז זאלן ווערן בעסערע מענטשן, אז אונז זאלן ארבעטן אויף זיך צו יעדן טאג ווערן א בעסערע מענטש, וואס דארף מען טון דאס צו טון? אויף דעם דארף מען ארבעטן, ווי אזוי ארבעט מען צו ווערן א בעסערע מענטש? מיט דעם וואס אונז זאגן פאר דער אייבערשטער יעדע זאך וואס דו גייסט אדורך, און דו עפענסט דיינע אויגן און זאגסט אייבערשטער פוקח עורים, איך עפן מיינע אויגן קוק א גאנצן טאג האסט ביסט אמאל געווען א א שעה פון די טאג וואס די האסט נישט גענוצט דיינע אויגן, א גאנצן טאג נוצטו דיינע אויגן, זאגט דער אייבערשטער איך געב דיך אפערטונעטי יעדע סעקונד ווער א בעסערע מענטש, מיט וואס ווערסטו א בעסערע מענטש? מיט זאגן שקויעך, סאו פארמאך דיינע האלט אפן דיינע אויגן און זאג שקויעך, דו קענסט אטעמען, זאג שכוח, דו האסט א זון, זאג שכוח, דו זעסט פייגעלעך, דו זעסט פרישע לופט, דו האסט א געשמאק אין מויל, דו האסט טויזענטע זאכן, מורא'דיג, נאך דעם אונז שטייען אויף. עמעזינג. יא, טויזענטע מיליאנען מיליאנען קלייניקייטן, מיר דארפן עפענען די אויגן. ביי דאווענען אסור צו דאווענען הייס. וועגן דעם די ערשטע זאך וואס אונז שטייען אויף אינדערפרי, וואס איז די ערשטע זאך וואס אונז זאגן אינדערפרי? מודה אני, איך דאנק דיך, איך דאנק דיך, שהחזרת בי נשמתי, האסט מיר צוריקגעגעבן די נשמה, יעדע זאך וואס א מענטש טוט האט ער אפערטונעטי צו דאנקען די אייבערשטער, און דאס איז א ארבעט פאר א גאנץ לעבן, ווי א מענטש שטייט, ווי א מענטש גייט, וויפיל צרות אדער שמחות א מענטש מאכט נאר מיט, דארף ער צו זאגן מודה אני איך דאנק דיך באשעפער, און נישט ווייל די אייבערשטער ווארט אויף דיין שכוח, און נישט ווייל די אייבערשטער דארף דיין שכוח, און נישט ווייל די אייבערשטער ווערט אפסעט טאמער דו זאגסט עס, זאגסט אים נישט קיין שכוח, ניין דו זאגסט עס פאר דיך, דו זאגסט אייבערשטער איך וויל ווערן נאנטער צו דיר, איך וויל ווערן א א מושלם'דיגער מענטש, איך וויל ווערן א מענטש וואס איז וואס נענטער צו די אייבערשטער, ווי אזוי ווער איך נאנטער צו דיך? מיט דעם וואס איך דאנק דיך, מיט דעם וואס איך לויב דיך, מיט דעם וואס איך האלט אפן מיינע אויגן און איך פארשטיי אז יעדע זאך וואס איך האב קומט אלעס נאר פון דיר און אנע דיך בין איך א גארנישט, ביסט א גארנישט, מען האט א גארנישט אן די אייבערשטער, די אייבערשטער זאגט פאר איין סעקונד אקעי, עה דער מענטש זאל אויפהערן צו ארבעטן פאר איין סעקונד, וואס געשעהט? בומס, גאן. איז וועגן דעם זאגן אשר יצר, אונז זאגן מיר אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים, גלוי וידוע, דו ווייסט זייער גוט, שאם יפתח אחד מהם, טאמער איין פייפ העט זיך עפענען אויפן פאלשע צייט, או יסתם אחד מהם, אדער איין זאך העט זיך צוגייען, פאר איין סעקונד נאר, שטעל דיר פאר די הארץ הערט אויף צו קלאפן פאר אפאר סעקאנדס, וואס געשעהט? קראכט די מענטש פאלט צוזאמען, וויפיל געלט ער האט נאר, וויפיל כבוד ער האט נאר, וויפיל קינדער ער האט נאר, וויפיל הייזער ער האט נאר, וועט אים גארנישט גארנישט העלפן. איין קליינע פייפ גייט זיך צו אביסל, אביסל צו פרי, אדער אביסל צו שפעט, אדער עפעס עפענט זיך אויפן פאלשע צייט און בומס די מענטש פאלט צוזאמען. ער קען נישט אפילו שטיין, יא, אמאל איז ער פערעלייזד, אמאל ער קען נישט רעדן, אמאל ער קען נישט טראכטן, ער קען נישט זען, מיליאנען זאכן וואס געשעט וואס קען געשען צו א מענטש, און וואס טוט די אייבערשטער א גאנצע צייט מאכט די אייבערשטער אז אונזער באדי זאל פארן. וואס? ניין, ס'דא מענטשן נעבעך א גאנצע צייט, זעסט אה מען נעבעך ס'איז פערעלייזט שי קאנט וואלק. יא, זי האט געהאט א סטראוק, זי קען זייט דעמאלטס קען זי מער נישט גיין. יא, אז די קאפ קען נישט אראפשיקן די מעסעדזשעס צו די באדי אזוי ווי ס'דארף צו זיין. זי האט עס געהאט אפאר יאר צוריק און זי בלייבט מיט דעם ביז הונדערט און צוואַנציק, ס'גייט זיך קיינמאל נישט פארעכטן, דאס איז אזוי אזוי אסאך זאכן וואס אונז דאנקן די אייבערשטער וועגן דעם אויך. א סטראוק נעמט נישט לאנג, יא אפאר סעקונדעס.
קען צאמפאלן. סאו דאס איז אזוי וויכטיג וועגן דעם אז אונז שטייען אויף אין די פרי און זאגן מודה אני אונז גייען צו טוילעט זאגט מען נאך אשר יצר וואס מער א מענטש קען טראכטן וואס מער א מענטש קען לויבן דארף מען דאנקען און לויבן פארן באשעפער און בעטן ווייטער אויף ווייטער אז מען זאל זיין געזונט מען זאל האבן כח מען זאל זיין שטארק. אז די חס ושלום זאל נישט וואס די באדי זאל טוהן וואס עס דארף צו טוהן, זאל עס טוהן אויף די ריכטיגע צייט, ווען ס'האט צו און חס ושלום זאל גארנישט געשעהן, און אונז אלע זאלן בלייבן געזונט און שטארק, יעצט מיט די קאוויד, יעדער זאל זיין געזונט, דער וואס באקומט עס די באדי זאל קענען עס פייטן אקעגן דעם, אזוי אסאך זאכן וואס אונז דארפן בעטן און דאנקען און דאנקען און בעטן. דער איז נעווער אינאף און נעווער אינאף און ווען מען טראכט אריין איז דא ווי מען שטייט נאר ווי מען שטייט נאר צו מען ווארט אויף א טרעין צו מען גייט אויף א חדר מען ווארט אויפן ווען, מען ווארט אויפן לאנטש מען ווארט אויפן רעבע מען קען אויס נוצן די צייט אנשטאט צו טראכטן און שמועסן אדער סתם פארברענגען די צייט מיט שטותים קענסט נעמען צען סעקאנדס אה, היינט איז געווען א געשמאקע זון, שכוח, ס'איז געווען אזוי געשמאק. אה, היינט איז געווען געשמאקע פרישע לופט, טענק יו. אה, ס'איז געווען נישט צו קאלט, נישט צו ווארעם, ס'איז געווען זייער קאמפארטעבל, שכוח. אה, איך האב שיך, איך האב קליידער, איך האב אויערן, איך האב א נאז, מיליאנען מיליאנען זאכן, ס'נעמט נישט לאנג, קיינער דארף נישט וויסן דערפון, און דו ווערסט נאנטער און נאנטער צו די באשעפער. דאס איז אונזער ארבעט. דאס איז אונזער ארבעט יעדן טאג נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל. עס איז נישט גענוג ווען מען רעדט נאר איינמאל דערפון פון די זאך, מען דארף עס רעדן דערמאנען יעדן טאג נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און סלאולי סלאולי גייט עס אריין אין די קאפ פון א מענטש און מען זעט מער און מער ווי אויף איינמאל הייבט די קאפ אן צו טראכטן אזוי אוי ווי קען איך יעצט דאנקען דעם באשעפער? וואס קען איך יעצט טון? ס'איז ארבעט, ס'ארבעט, ס'גייט נישט איבער נאכט, ס'גייט זייער סלאולי, אבער ווען מ'ארבעט אויף דעם, אויף איינמאל קומט, קוקסטו צוריק, דרייסט דיך אויס און זאגט, קוק ווי ווייט איך בין געקומען, קוק ווי ווייט איך בין געקומען, אמאל פלעג איך בכלל נישט טראכטן, יעצט יעדע זאך, יעדע שריט און טריט, איז אזוי ווי איינער קריכט אויף א בארג, זייער גוט שלומי. קוקט צוריק אראפ, קוק ווי ווייט איך בין שוין געקומען, קוק ווי ווייט. באט עס טעיקס טיים, מען טאר נישט זיין אימפעישענט, נארמאל א מענטש קוקט דרייט זיך ארויס די גאנצע צייט, בין איך שוין ארויפגעגאנגען, בין איך נישט ארויפגעגאנגען, ניין דאס גייט נישט, מען דארף עס מאכן סלאולי, נאך א שריט, נאך א שריט, אנטיל יו עקטשעלי געט דער. יעצט וואונטש איך ענק א זיסע גוטע נאכט, שלאפטס געזונטערהייט, שטייטס אויף געזונטערהייט.